מורי ורבותי, אין דעם פרשה, פרשת עקב, איז דא די מקור וואס די חכמים עט ליעסט האבן געלערנט די מצוה פון ברכת המזון, אכלת ושבעת וברכת את אדוני אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. און די זוהר, נישט די זוהר אבער רעיא מהימנא און די דרוקערס האבן עס אריינגעדרוקט אין דעם פרשה אבער ס'איז אין די רעיא מהימנא, האט אויף דעם פסוק, ארום דעם פסוק געבויט זיין שיעור, זיין דרוש, אויף די יסוד פון די כוונת הברכות, אונז האבן געלערנט שוין א יאר אדער צוויי יאר צוריק מיין איך, וואס איז די שייכות פון די סדר הפרשה, אז די פרשה זעט נישט אויס אז עס איז א פרשה פון מצוות, עס איז א פרשה פון מוסר, עס איז א פרשה פון שבח ארץ ישראל, אז מען זאל דאנקען דער אייבערשטער און נישט זאגן כוחי ועוצם ידי, נאר וברכת עס זאל זיין פרייליך, וברכת את ה' בשמחה. און די חכמים אין מסכת ברכות מאכט פון דעם א מצוה, אונז האבן געלערנט וועגן דעם אז פשט איז אז ס'איז נישט ממ א מצוה מיינט נישט דווקא ס'איז אזא ליטווישע זאך מען מוז טון, א מצוה דאס איז א מצוה, ס'איז א פארט פון די סדר אז מען קומט אין ארץ ישראל און מען דאנקט דער אייבערשטער אויף וואס על הארץ הטובה אשר נתן לך, דאס קען מען קוקן אין דעם יענעם שיעור. אבער אז אז אז מען לערנט עס איז כדאי עס איז כדאי עס איז דאך א זאך וואס אונז טוען כסדר ברכות, ברכות איז א זאך וואס וואס מען דארף עס פארשטיין ס'איז מען זאגט מאה ברכות בכל יום, ס'איז דא ברכת המזון, ס'איז דא ברכת הנהנין, ס'איז דא ברכת המצוות, ס'איז דא תפילה, שמונה עשרה, וואס איז י"ח ברכות, און מען לערנט לעצטנס אין תענית איז דא דארטן, ביי תענית איז מען מוסיף נאך ברכות, ראש השנה איז מען מוסיף ברכות. דאס הייסט איינע פון די עיקר וועגן ווי אזוי די חזל אנשי כנסת הגדולה די מתקני התפילות האבן געמאכט אונזערע תפילות אפשר אזוי ווי די עיקר מ'קען זאגן אזוי ווי די דרבנן'דיגע וועג און דאורייתא ווייס איך נישט פון דרבנן יעדע זאך האבן זיי געמאכט א ברכה ברכת יוצר ברכת שמונה עשרה ברכות ס'איז דא עפעס אזא זאך וואס הייסט א ברכה. און באמת, עס קומט אויס אז די די זאך וואס אונז רופן א ברכה, די עבודה, די מצוה, די פעולה, ס'איז אזוי ווי אזא קליינע, אין געוויסע זין אונז קוקן עס אן אזוי ווי איינע פון די זאכן וואס זענען בני אדם מזלזלים בהם, זענען דש בעקבם, זאגט א ברכה פארן עסן, אפילו דאווענען, די חלק הברכה פון דעם איז אביסל מזולזל, אבער ס'איז אזוי ווי א שורש, ס'איז א שורש צו פארשטיין אלע סארט אלע סארט עבודות, אלע סארט דיבורים וואס די חכמים האבן מתקן געווען. איז אונז קענען שוין קודם אונז קענען שוין זעהן צוויי זאכן, איינס הגם מיר האבן געזעהן די רמ"ז אויף די אויף די רעיא מהימנא איז מעורר דאס, פשטות אין די גמרא אין ברכות קומט אויס פון די גאנצע משא ומתן אז די נאר נאר ברכת המזון לאחריו לערנט מען פון דעם פסוק ואכלת ושבעת וברכת, אויף באופן כללי אויף ברכת הנהנין איז דא א סברא. אסור ליהנות בעולם הזה בלא ברכה, דא איז דא אן אריכות, כל הנהנה בעולם הזה בלא ברכה איז גוזל אביו ואמו, ער גוזל'ט כנסת ישראל, ס'איז עפעס א געוויסע פשוט'דיגע מוסר'דיגע תביעה אז ווען עסט דארפסטו האבן הכרת הטוב, דארפסטו מברך זיין, כביכול דארפסט צאלן דערפאר, אבער דער רעיא מהימנא ברענגט אזוי ווי אויף דעם פסוק ואכלת ושבעת הייבט ער אזוי ווי גלייך אן, אז דאס איז די מצוה לברך לקודשא בריך הוא אויף אלע יעדער הנאה, אפשר אויף ברכת המצוות, אויף ברכות פון תפילה, רעדט ער אויכעט שפעטער. איז דער רמ"א זאגט עס איז משמע אז ער איז מחולק מיט די גמרא, כאילו די גמרא קומט אויס לויט די סוגיא אז נאר אויף ברכת המזון, ער טענה'ט אז דא איז אויכעט א מקור אויף אלע ברכות הנהנין. כ'מיין אבער אז ס'מיינט מ'דארף עס נישט רופן קיין מחלוקת, און די גמרא האט זיך האט זיך אירע דרכים דאס איז א כלל אין אלע זאכן, די גמרא איז קומט מפלפל זיין מער מיט גדרי הדין, וואס איז די דין צו ס'איז ברכת המזון איז דאורייתא צו יעדע ברכה איז דאורייתא און אזוי ווייטער, מ'זעהט נישט אז די טעמי המצוות. סיי אין קבלה סיי בכלל אין טעמי המצוה זאלן דווקא זיך רעכענען מיט די פירוטים מיט די חילוקי דינים וואס קומט ארויס פון די גמרא דאס הייסט ווייל די גמרא איז די הלכה האט זיך זיין האט זיך זיין סדר וואס איז א דאורייתא וואס איז א דרבנן אבער די טעם וויל דאך נישט זאגן פארוואס דא איז דאורייתא און דא איז דרבנן די טעם וויל דאך פארשטיין די די ענין וויל דאך פארשטיין די כלליות'דיגע זאך וואס איז דאס א ברכה וויאזוי ארבעט דאס א ברכה וואספארא פעולה האט עס וואס איז די אידיע דערפון. און פון דעם אוודאי די איידיע פון איינער פון די וועגן, דאס איז א וויכטיגע זאך אין די זוהר, איינער פון די וועגן ווי אזוי עומד זיין אויף אויף די איידיע, איז קוקן אין די תורה, די שרשים, יעדע זאך האט דאך א שורש, א מקור, א מקור, ס'הייסט אין צוויי מובנים, יא, סיי די חכמים פון ווי האבן זיי גענומען די איידיע פון א ברכה, אוודאי האבן זיי עס גענומען טאקע פון פון די לשונות פון די פסוקים, מען זעט אלע תפילות זענען געבויט אויף די פסוקים, ברוך השם, דאס איז א לשון, לשון הכתוב אין אסאך פלעצער. און די חיוב, דאס הייסט די איידיע פון ווי ס'באלאנגט, א ברכת הנהנין, ברכת האכילה, קומט, ס'איז נביאים, די חכמים האבן עס געלערנט פון דא, שפעטער האבן זיי געזאגט אה, למעשה קען מען נישט פון דעם מאכן א חיוב ממש אויף יעדע זאך, נאר אויף פת, נאר אויף ברכת המזון, און אזוי ווייטער, דאס איז שוין חילוקי דינים, אבער די די מקור די שורש איז פון דא, און אויך אין די אין די מער רוחניות'דיגע מובן פון מקור, יא, אויב די תורה איז אזוי ווי א דוגמא, אזוי ווי א. א פארעם א בלופרינט פון די וועלט פון כל שכן פון די תורה פון די הלכה יא פון די וועלט איז איין זאך אבער פון די הלכה פון די עולם היהדות פון די עולם החיים פון א איד איז די מקור איז די תורה די תורה שבכתב איז די מקור פון ווי ס'נעמט זיך די איידיע פון ברכות פון אלע ברכות הנהנין אפילו מער בהרחבה איז איינע פון די מקורות אין די תורה איז דא אפשר קען מען טרעפן נאך מקורות אין סיפורים און פלעצער ווי ס'שטייט. וועגן ברכה, ברכה איז א זאך וואס שטייט זייער אסאך מאל אין די תורה, וועגן וועגן דעם קען מען טרעפן נאך פלעצער, אבער דאס איז זיכער א מקור, און אוודאי קען מען פון דעם עומד זיין אויכט אויף זאכן וואס על פי הלכה זענען נישט ממש א חיוב מדאורייתא, ס'איז א מדרבנן, וואס איז א חילוק? דרבנן קומט אויך פון די תורה. דאס איז איין הערה וואס איז א הערה כללית, נאך א זאך איז אויכט אינטערעסאנט צו באמערקן. די רעיא מהימנא האט געזאגט אז די דרוקער האבן עס אריין געלייגט דא איז נישט דא קיין זוהר, אין גאנץ גאנץ ספר דברים איז נאר דא זוהר אויף דריי פרשיות, ואתחנן וילך האזינו, חוץ דעם האט מען נישט געשריבן אדער ס'איז נישט געווען, חוקר געווען אין דעם על כל פנים, ס'איז פארלוירן געווארן צו ס'איז קיינמאל נישט געווען, אויב דער דרוקער האט געוואלט ס'זאל כאטש עפעס זיין אויף דברים האט ער אריין געדרוקט פון פון רעיא מהימנא, אזוי ווי ער האט באופן כללי געטון צוטיילט די ספר רעיא מהימנא וואס איז בעצם א ספר על סדר המצוות, האט ער צעטיילט אויף יעדע פסוק ווי ס'באלאנגט על סדר התורה. אבער וועגן דעם זעהט אונז אויס, דאס איז א וויכטיגע נקודה צו באמערקן, זעהט אונז אויס אז די ענין פון ואכלת ושבעת איז עפעס פירוש אין פרשת עקב. אבער די רעיא מהימנא, אזוי ווי אזוי ווי אסאך ספרי מצוות גייט נישט על סדר התורה בכלל. די עצם סדר איז האלט לויטן סדר וואס איז מדעתו וואס ער האט פארשטאנען די סדר המצוות אזוי ווי די רמב ם האט געמאכט א סדר ספר המצוות לפי זיין שכל די שפעטער די חינוך האט עס אריינגעשטעלט על סדר התורה אבער די רמב ם'ס סדר אריגינעל איז נישט געווען על סדר התורה אזוי כעין זה האט די רעיא מהימנא זיין אייגענע סדר פון מצוות אזוי ווי מ'זעט ס'שטייט דא מצוה י ח שטייט אפילו געדרוקט דאס איז די אכטנסטע מצוה לויט זיין סדר. און היינט האט מען געדרוקט די רעיא מהימנא לויט די אריגינעלע סדר, ברוך השם מען קען עס לערנען על הסדר צו פארשטיין די רעיא מהימנא'ס איידיע פון מצוות, און איין וויכטיגע איידיע וואס מען זעט פון אים, וואס איז א ענין חשוב צו פארשטיין די רעיא מהימנא און זיין דרך אין די ענין פון טעמי המצוות, איז אז. ער רעדט בעיקר פון מצוות וואס נוגע מען קען עס רופן ריטואלע מצוות, מצוות וואס זענען נוגע בזמן הזה, מען קען זעהן די רמב ם'ס סדר אפשר ספר מדע אהבה אבער נישט לאו דווקא אויך זמנים, לאו דווקא ממש אויף די רמב ם'ס סדר אבער סך הכל איז דא אויף הונדרעט מצוות בערך, אבער די ערשטע דרייסיג פערציג. זענען ממש מצוות וואס זענען סדר היום סדר החיים אורח חיים כללות אהבה ויראה אמונה דביקות תפילה און מצוות פון מועדים פון שבתים און אזוי ווייטער איז דאס איז דאס איז סדר סדר סדר המצוות אין רעיא מהימנא ס'איז וויכטיג צו כאפן אז דאס איז ווי א פרצוף א פיקטשער מן הכללות פון פון די מצוות, פון די פון די מצוות, יא מצוות זענען נישט סתם מצוות, די מצוות האבן א סוד, די סוד המצוות, די זאכן וואס אידן טוען יא, און וואס זיין אזא, וואס איז הלכה למעשה, און אויף דעם איז ער מסביר די די סוד, און דא איז ברכת המזון איינע פון די ערשטע פון זיי, יא ס'נישט, ברכת המזון איז נישט נישט די לעצטע פון דעם, ברכת המזון איז נישט. יא ברכת המזון איז נישט נישט איינע פון די לעצטע ס'איז איינע פון די ערשטע.

אויף די גמרא, די גמרא אין ברכות זאגט א דרשה, איינער וואס עסט אן א ברכה איז א גזלן, גוזל אביו ואמו, גוזל לכנסת ישראל, דאס איז לשונות פון די משלי, גוזל אביו ואמו, און דאס איז א געוואלדיגע פתח, א געוואלדיגע מקור פאר רעיא מהימנא'ס איידיע. און דאס איז א יסוד, א יסוד אין קבלה באופן כללי. מען זאגט אז ברכות, ברכות איז ווען אונז רעדן אזוי ווי א כלל פאר אלע מצוות אין א געוויסע זין, אויף יעדע מצוה מאכט מען דאך א ברכה מדרבנן, כמעט יעדע מצוה. אויף יעדע דבר וואס מ'איז נהנה, בעיסיקלי אויף גאנץ אלל אוו לייף איז אינקלודעד אין די מצוות, יא פארדעם איז דא די איידיע פון מאה ברכות בכל יום, הונדרעט זאכן ס'איז וואן גרויסע מצוה, יעדע זאך וואס מען טוט, יעדע זאך וואס א איד טוט, וואס א איד טוט דאך צוויי זאכן, אזוי איז דא עבודה און שכר, יא אדער טוט ער א מצוה אדער. אדער ענדזשויט ער זיך, דאס זענען די צוויי זאכן וואס מ'קען טון, וואס נאך קען מען? אויף ביידע פון די איז דא מצוות, אדער איז ער מתפלל אז ס'זאל זיין, מען קען זאגן דריי זאכן, לאמיר זאגן ס'דא דריי סארט, ס'איז דא ברכת השבח, ס'איז א פערדע סארט, ס'איז דא דריי סארט זאכן וואס א איד טוט, אדער ביסטו נהנה, ביסטו מקבל, דו נעמסט פון די עולם הזה, אדער ביסטו אזויווי א נותן, אדער דו געסט, אדער דו טוסט עבודה, אדער דו טוסט. טוסט מצוות, אדער טוסט א דריטע זאך, דו האסט נישט, דו וואלסט געוואלט ס'זאל זיין עפעס, עפעס א געוויסע שכר, עפעס א געוויסע שפע, און ס'איז נישט דא, ביסטו מתפלל, פליז געב מיך עס. און יעדע איינע פון די סארט זאכן איז א סארט ברכה, ס'איז יעדע איינע פון זיי האט א ברכה וואס קומט פאר זיך, איז ברכה איז אינקלוד אלעס. יעצט, און על פי פשט, על פי פשט, פון טעאלאגיע פון אידישע אמונה וואס וואס מען רעדט, איז שווער צו פארשטיין די ווארט ברכה און די ראשונים מוטשען זיך אפילו די אפילו די ווארט פון ברכה, מ'האט נישט פארשטאנען ברוך איך טייטש אזוי ווי מען בענטשט לכאורה אז איך בענטש דיך כאילו איך געב דיך עפעס קען דיך א א וואונטש אפילו ס'איז א ברכה האט א פעולה ס'געט דיך עפעס יא ס'האט פועל'ן ס'האט געלונגען אדער אז מ'מיינט נאר איך וואונטש דיך אדער איך איך לויב דיך אפשר מיינט עס איז אלעמאל געווען שווער פאר די ראשונים וואס איז שייך צו בענטשן דער אייבערשטער? ס'איז דאך זייער אינטערעסאנט, דאס איז דאך ממש א יסודות'דיגע זאך, יא, ס'איז דא אזוי ווי די גרעסטע עבירה אין די תורה, די גרעסטע הפך הטוב, הפך הקדושה, איז א מגדף את ה', יא, כאילו, איך האב אמאל געטראכט אין די תורה איז נישט דא אמונה און אטעאיזם, איינער גלייבט אין די אייבערשטער, איינער איז אן אטעאיסט, א כופר, מען זעט נישט דאס אין די פשט אין די פסוקים, ס'איז אפשר נישט געווען אין יענע צייטן, וויאזוי מען פארשטייט, אבער ס'איז יא דא צוויי מענטשן, מען זעט עס אין ספר איוב למשל זייער קלאר. ס'דא צוויי סארט רילעישאנשיפס מיט גאט, ס'דא איינער וואס איז מברך את ה', און ס'דא איינער וואס איז די הפך, אז מען זעט עס, ברך בלשון סגי נהור, ס'איז מגדף את ה'. און כ'האב שוין געזאגט אמאל אין פרשת שלח יא אז יעדער איינער וואס טוט א געוויסע עני עבירה ביד רמה, הייסט בכלל את ה' הוא מגדף, איז מקלל, און פארשטייסט אליינס אז יעדער איינער וואס טוט עני מצוה, עני גוטע זאך, איז מברך את ה', אדער איז איינס איינער, אזוי ווי אונז זעהן דא אין פרשת עקב, אז איינער איז נהנה, איז נהנה מן העולם הזה, געט ער א ברכה, איז ער, ואכלת ושבעת וברכת את ה'. איז ברכה איז ברכה איז אזוי ווי די בעיסיק עטיטוד פון א איד כלפי גאט, די בעיסיק עטיטוד פון א מענטש, אז ער איז א גוטער איז א מברך, און די פארקערט איז חס ושלום, ער איז גוזל, איז אזוי ווי א קצת גנב, קצת קצת מנאץ, אזוי ווי מען זאגט אסאך מאל יא, אז איינער טוט א ברכה, למשל אז איינער שונא גזל בעולה, יא, די אייבערשטער מאכט א ברכה אויף א מענטש אויף א זאך וואס איז גע'גזל'ט, א זאך וואס איז נישט ראוי, זאגט מען אין זה מברך, אלא מנאץ, יא, ער איז א מגדף, ער איז כביכול א מקלל, ס'איז א יסודות'דיגע זאך, גאר א יסודות'דיגע זאך, מברך, און און מ'דארף עס פארשטיין, ס'פעלט עפעס ווי א בעיסיק הסבר אין די מאוסט בעיסיק זאך, אז די זאך בורך איז נישט קלאר וואס ס'איז, מ'בענטשט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער דארף, מ'קען פרעגן, דער אייבערשטער דארף דארף א שכוח, וואס זאל א מענטש פארשטיין, און ווען מ'זאגט אים נישט שכוח פילט ער מ'אנערקענט ער נישט, און ס'איז נישט ס'איז נישט יושר, ס'קומט זיך, אקעי מ'קען זאגן, די מידות טובות אוודאי, דער אייבערשטער האט נישט פון דעם גארנישט, אבער אונז האבן פון דעם עפעס, אונז זאלן זיין מענטשן. און זאלן מברך זיין את ה', אזוי אזוי לערנט מען על פי פשט, דארף מען, די אייבערשטער דארף מען זאל מכיר טובות זיין, ניין די אייבערשטער דארף נישט, אונז דארפן אים מכיר טובות זיין, דאס איז פאר אונז, עס קומט אויס אז ברוך איז נישט כפשוטו, און פאר דעם איז געווען ראשונים וואס האבן געלערנט אז פאר דעם זאגט מען ברוך נישט פשט הריני מברך. ער איז שוין מבורך, ער איז מבורך מעצמו, ער איז מיט די טעמים מקור הברכה, פשט אז ברכה איז טייטש מקור הברכה, דאס איז אזויווי עס שטייט אין געוויסע סידורים, דאס איז נאריש, ער איז געבענטשט, אבער ער איז נישט געבענטשט פון מיך, נישט ווען איך, מען דארף וויסן, די כללית'דיגע טענה וואס איך האב אז, מען קען נישט איבערטייטשן, אזויווי עס איז דא פאעטרי וואס מען טייטשט זיך נישט איבער, ברוך איז טייטש געבענטשט, געבענטשט, דאס איז די טייטש, מען קען זאגן געלויבט, געבענטשט, אבער עס איז די זעלבע איידיע. איי פרעגט זיך א טעאלאגישע קשיא וואס הייסט איך בענטש דער אייבערשטער און פארדעם איז ער געווען איז ער געווען נישט געבענטשט זאגט ער ניין דער אייבערשטער איז געבענטשט אין א אנדערע סענס א מענטש איז געבענטשט אז איך בענטש אים נעכטן איז ער נישט געווען געבענטשט היינט איז ער יא געבענטשט דער אייבערשטער איז בעצם געבענטשט דאס הייסט ער איז די מקור פון אלע ברכות אין דער וועלט מיין איך נישט אז זאלסטו יעצט איבערטייטשן אין א סידור זאלסט שרייבן ברוך מקור הברכה דאס איז נארישקייטן דאס איז נישט דאס איז רואינד, דאס איז פאעטרי און ווערטער, און פון דעם איז דא, פון דעם זאגן די אחרונים אז עס איז שווער איבערצוטייטשן תפילה, עס איז זייער שווער, מען קען תפילה איז בכל לשון, אבער און ס'איז דא א ריזן פארוואס אונז זענען געבליבן כביכול סטאק מיט די אלטע נוסחאות, ווייל ס'איז זייער שווער אריינצולייגן א יעדע נואנס, אלע פרטים וואס איז כולל א ווארט, דאס אינקלודט זייער אסאך, אונז לערנען זוהר און זוהר טייטשט זיך איבער פון אראמיש אויף לשון הקודש, מען קען נישט איבערטייטשן אלעס, מען טייטשט עס איבער פארלירט מען, ברוך איז טייטש געבענטשט, טייטש געלויבט, יעצט. פרעגט מען דו לויבסט ס'הייסט ווען מען בענטשט א מענטש די פשט איך מיך מאך אים געבענטשט ניין ברוך השם נישט ברוך השם נישט טייטש איך מאך דער אייבערשטער געבענטשט אפשר נאר בדרך משל בדרך אין מיין דעת אין מיין קאנטשעסנעס איז יעצט געווארן געבענטשט איך האב נישט געוואוסט פון דעם פריער אקעי אויב ברוך השם איז טייטש אז מען פרעגט זיך וואס וואס הייסט די אייבערשטער ברוך ווי קען מען אים רופן ברוך פשט ער איז דער געבענטשטער געבענטשט איז דאך פשט ס'איז גוט ס'איז גוט ס'גייט גוט מען רופט אמאל שפע, ריבוי, און זיי וירחו וירבחו און ס'גייט גוט, דאס איז טייטש ברוך, און ווי קומט אלעס? פון דער אייבערשטער, דער אייבערשטער איז דער מקור פון דעם, מ'קען אפילו נישט אפשר זאגן דעם רואיג אז ער איז אליינס בעצם, ווייל ער איז דאך נישט בעצם גארנישט, אקעי זאגט מען אז ער איז דער מקור פון אלע שפע פון אלע ברכה וואס איז דא אויף דער וועלט, דאס איז דאס איז די טעאלאגישע פילאסאפישע הסבר פון ברוך, אבער אוודאי ברוך איז טייטש געלויבט, טייטש געבענטשט. יעצט אויב אזוי. ס'קומט אויס א געוויסע פראבלעם פון דעם, וואס די מקובלים האט עס געשטערט, צוויי פראבלעמען, מ'קען זאגן צוויי, צוויי עיקר פראבלעמען וואס האט זיי געשטערט, מיט די, מיט די הסבר, און ס'איז נישט מכחיש, מ'דארף, מ'דארף געדענקען ס'איז נישט מכחיש, נישט פשט אז א מענטש קען ווערן שטערקער פון גאט, נישטא אזא זאך, ברכו את השם מיינט נישט אז מען זאגט דאך די אלע תנו עוז לאלהים און מען רעדט וועגן דעם אבער מיינט נישט כפשוטו כפשוטו ממש פארקערט פון דעם אבער ס'פעלט אין דעם עפעס איך מיין זאגן אין די לשון הקודש די פשוטע ווארט ברוך אינקלודט דאך מער פון דעם ווי זאגסטו ברוך איז טייטש ער איז שוין געבענטשט איז וואס טו איך יעצט וואס איז די פעולה מיין פעולה דאס איז די ערשטע פראבלעם וואס שטערט פאר די מקובל מיין פעולה איז גארנישט ס'איז פעיק ס'איז נאר אזוי ווי א הכרה אין א זאך וואס געשעהט שוין אין א געוויסע סענס איז דאס אמת אבער ס'איז נישט גענוג ס'פעלט דא עפעס ס'פעלט דא עפעס אין דעם לשון. און די צווייטע איז אז אויב אזוי, מען קען נישט זאגן אז אלע עבודה מוז זיין בהכרח שלא לשמה עס מוז זיין לשם עצמו ס'הייסט ווער איז די מכוון צו וועמען צו וועמען גייט די עבודה ווען איך זאג א ברכה צו וועמען גייט עס ס'גייט צו מיך ס'הייסט ס'עפנט מיך אויף צו די ברכת השם צו די אייבערשטער'ס געבענטשטהייט זייער פיין די אייבערשטער'ס שלימות די אייבערשטער'ס גוטסקייט די אייבערשטער'ס שמחה די אייבערשטער'ס שפע, דאס איז וואס ס'טוט. אבער די אייבערש, פאר די אייבערשטער האט פון דעם גארנישט, כביכול דער שפע אליין ס'האט אפילו פון דעם גארנישט, ס'איז נאר פאר מיך, אין די ענד אוו די דעי, אזוי וועט א פילאזאף בארעכטיגט זאגן, עבודה איז, וואס אונז רופן עבודת השם, איז באמת עבודת השלמה סודה, דאס איז, אזוי איז די מחיר, און די מקובלים שטערט דאס זייער שטארק. אגעין, זיי זענען נישט מכחיש אז דער אייבערשטער קען מען גארנישט טון, אם צדקת מה תתן לו, אבער זיי זאגן אז עס איז דאך נישט ריכטיג, און זיי זאגן אז די עבודה איז עבודת השם, און און ווי קענסטו זאגן ביתר עומק, ווילאנג א מענטש מיינט נאר זיך, מיינט ער דאך נאר זיך, אקעי ער מיינט זיך בשלימות, און נישט נאר זיך בגוף, זיך איז זיין נפש, זייער גוט, אבער נאכאלץ רעדט זיך וועגן זיך, און דאס איז נישט קיין גוטע אטיטוד, דאס איז דאך אין א געוויסע זין נישט קיין מברך, ביסט דאך נישט מברך את השם, די זיך, די לויבסט דער אייבערשטער, זיך אליינס, די מאכסט זיך אליינס בעסער. פרעג איך, אה וואס איז די אנדערע אפשען, מאכן די אייבערשטער בעסער? ניין, מ'קען נישט מאכן די אייבערשטער בעסער. ס'מוז זיין א אנדערע, א דריטע אפשען צווישן מאכן נאר זיך בעסער און נאר מאכן די אייבערשטער בעסער כפשוטו? צו דעם איז די סעלושען, די סעלושען הידוע פון די מקובלים איז אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט שם השם, וואס אונז רופן דאס דאס ספירות, כביכול ס'איז דא א דריטע זאך אבער מ'דארף פארשטיין די סעלושען, איך ווייס נישט אויב איך קען אין די מינוט עס ריכטיג ארויס אבער מ'דארף דאך יעצט יעדע מינוט דאס טוהן, סאו מ'דארף זאגן וויאזוי אונז פארשטייען עס אויף די מינוט. און די און די זוהר האט דא געטראפן זייער שיין די גמרא וואס זאגט זייער קלאר אז איינער וואס איז מבורך וואס עסט בלא ברכה איז א גזלן ער איז גוזל אביו ואמו דאס הייסט ער עסט א זאך וואס באלאנגט נישט פאר אים ער איז גוזל כנסת ישראל און אוודאי די זוהר טייטשט אביו ואמו אויך מיינט די אייבערשטער. פשט איז עס זעט מען קלאר אז עס איז נישט גוזל את עצמו, נישט אז איינער, עס איז א עכטע זאך, די אייבערש די די זאך איז דאך דער אייבערשטער'ס און די דארפסט, די פשוט פשט דארפסטו כאילו צאלן דערפאר, און די זוהר לערנט נישט נאר נישט נאר די פשוטע פשט, נאר אויך טיפער פון דעם, די ברכה, דא זעסטו אז דאס גיבט עפעס פאר כנסת ישראל, די ברכה גיבט עפעס פאר אביו ואמו.

אבער די אמת'דיגע תירוץ, און ס'איז אויך די תירוץ ביי ביי אבי ואמי, מיין בגשמיות אין אסאך זאכן וועגן, אז די אמת, די די שפע אמיתי, די מקור פון וואס אונז רופן ברוך איז נישט אביו ואמו, אזוי די ווארט, אזוי ווי די זוהר גייט מדייק זיין אז עס איז זייער שיין די נוסח הברכה, ברכה הייבט נישט אן, מען דארף געדענקען און עס איז אויך א שאלה וואס אלע ראשונים האבן געפרעגט אויפן נוסח הברכה, אויפן נוסח התפילות. זאגט ער עס הייבט זיך אן מיט לשון נסת נוכח לשון נסתר און אפילו ס'הייבט זיך נישט אן אזוי ווי מ'זאגט היינט טענק יו האשעם נישט אזוי א ברכה איז נישט טענק יו האשעם ברוך אתה השם און נישט נאר דעם ס'גייט נאך ווייטער אלקינו מלך העולם שעשה אדער שהכל נהיה בדברו ס'איז נישט טענק יו האשעם טענק יו האשעם איז אסאך צו פשוט אויכעט פי קבלה איז נישט אמת, הייסט דאך אדער? ס'איז א מצוה צו דאנקען דער אייבערשטער, איך קען נישט, מען קען נישט אוועק אוועק גיין פון דעם, אבער דאס איז נישט מטבע שטבעו חכמים בברכות, דאס איז א געוויסע נייע נייע מטבע וואס איך ווייס נישט וואס ס'איז. א ברכה איז נישט פשט איך דאנק דער אייבערשטער, אזוי ווי דער אייבערשטער דארף נישט זאלסט אים דאנקען, זאלסט אים דאנקען, נארישקייטן. א ברכה איז די פשט אז עס זאל זיין די הפך פון א גוזל אביו ואמו, עס זאל זיין א משפיע לאביו ואמו, און וואס מיינט אביו ואמו? נישט כביכול די אין סוף, דער אייבערשטער אליינס. אבער עס מיינט די כלים, די די אורות, די כלים, די וואס אונז רופן שם השם, די יוד קיי וואו קיי וואס אונז גייען זאגן אין א מינוט. ער דארף דאך אויכעט ווערן עפעס. ווען אונז זענען מברך שם השם, עס האט אין דעם באמת צוויי לעוועלס, אזוי ווי יעדע יעדע מצוה יעדע עבודה האט באמת צוויי לעוועלס, איין לעוועל איז דאס וואס די שם השם ווערט א שם השם, יהי שם השם מבורך, פשט אז טייטש על פי קבלה די שם פון דער אייבערשטער, די מלכות, די ז"א שם י' ק' ו' ק' די מלכות צוזאמען מיט די ז"א זאל ווערן מבורך, זאל ווערן עכט די אייבערשטער'ס נאמען. און דאס איז די ערשטע סטעפ וואס א מענטש טוט ווען ער מאכט א ברכה. איז מברך אביו ואמו, איז מברך את השם. ער זאגט ברוך אתה השם, פשט ס'דא ברכה, אזוי ווי מ'פרעגט קשיא וויאזוי ס'הייסט די השם די אייבערשטער ער איז מברך, איז ווער איז דער מברך אותו? תירוץ איז יא. די מברך אותו דאס איז די מ'קען זאגן כתר עליון שטייט אין סידור האר"י אדער אין סוף אדער בינה פשטות פון די זוהר דא עקטשועלי דער וואס איז העכער פון די די שורש פון די שם השם ער איז מברך און ער ווערט ברוך אונז קען נישט זאגן אונז זענען מברך יעצט ער איז ברוך ער ווערט פון זיך אליינס ברוך אבער דאס איז זענען אונז רומז אז דאס טוען אונז באמת, ווען אונז זאגן ברוך אתה השם, ברוך אתה השם טייטשט שם השם שם יוד קיי וואו קיי ווערט יעצט ברוך ווערט אנגעפילט אזוי ווי מ'זאגט אלעמאל מלשון בריכה, ווערט אנגעפילט פון די מקור, פשט פשט איז וואס אונז רופן די מקור, וואס אונז רופן אין סוף, וואס אונז רופן בינה, וויאזוי מ'וויל עס רופן וועלכע פאראייניקן וועלכע לעוועל. האט נישט קיין נאמען, ס'האט נישט דא קיין נאמען, ס'הייסט נאר עולם הנעלם, ס'הייסט לשון נסתר, און ס'קען נישט, מ'קען נישט צו דעם רעדן, מ'דארף זיין זייער קלאר, און אזוי זאגט דא, אתה קומט נאך ברוך, ס'שטייט נישט אתה ברוך, מ'זאגט נישט אתה ברוך, אמאל זאגט מען אזא פשט, אתה דאס איז שוין חסד, אתה איז פשט אז ס'איז דא א גאט, איך ווייס ווער ס'איז, איך קען רעדן צו אים בלשון נוכח אתה, דאס איז א געוויסע, א געוויסע ציור, ס'איז א געוויסע לעוועל, דער אייבערשטער אליינס איז נישט קיין אתה, ער איז נישט קיין דו, ער איז נישט קיין הוא אויך נישט, אבער ער איז זיכער נישט קיין דו. און אויב איינער כאילו על פי קבלה אויב איינער זיין רילעישאנשיפ מיט גאט איז נאר אין דעם אתה נאר בלשון נוכח איז ער נישט אמת'דיג קיין עובד השם ער קען זיין עובד את עצמו אזוי ווי מען זאגט ער מאכט זיך ער איז מכיר טוב און ער איז פועל אויף זיך די מידה פון הכרת הטוב וואס איז זייער א גוטע מידה די מידה פון נישט נאר הכרת הטוב, הכרת העליון, יא ס'איז דא עפעס העכער פאר דיך, ס'איז דא א מקור פאר זאכן, זייער גוט, זייער פיין, אבער כביכול, די מקור אליינס, די, די, די בעל המקור, די, די שם השם האט נישט פון דעם גארנישט. אטליסט ער ווייסט נישט ווי אזוי ער האט פון דעם. א איד זאגט ברוך אתה השם, די לשון הזוהר אז ער איז ממשיך חיים און ממשיך ברכה כאילו פון די מקור, מקור החיים צו השם. פשוט'ע וועג דאס וואס אונז וואס אונז פארשטייען דאס געווענליך איז אז דער אייבערשטער מצד עצמו אדער אין סוף מצד עצמו אונז רופן נישט די אייבערשטער שוין א ווארט יא איז עומד לעצמו, ער ווייסט נישט כביכול, ער אינטערעסירט זיך נישט אין גארנישט, נאר אין זיך, אפילו דאס איז נישט ריכטיג צו זאגן. אבער אוודאי איז ער יא, ס'איז דא א כח הנתינה, א כח ההטבה, וואס דאס דאס דאס איז, דאס איז די אייבערשטער. אבער כדי אז די הטבה זאל זאל זאל עפעס ווערן, ביז עס קומט אן צו אונז, דארף עס האבן געוויסע כלים, ס'דארף דארף אריבערגיין געוויסע טראנספארמאציע, ס'דארף אין די לשון פון די אריז"ל און די רמ"ק איז אלעמאל אזוי ווי א ריזיגע גרויסע אור א ריזיגע גרויסע אושען, מ'קען עס נישט מ'קען נישט פון דעם נעמען עפעס א קליינע בעכער דארף עס קלענערע פייפס און קלענערע פייפס און אזוי ווייטער, אדער אין מער אזוי פיליסאפיש. דארף קענען ווערן מער ספעסיפיק, די אייבערשטער איז א כח היצירה, א כח ההוויה פון אלעס, אבער אונז דארפן דאך נישט נאר הוויה, אונז דארפן דאך הוויה פון א געוויסע זאך, יא? אז איך בעט, אז איך דאנק דער אייבערשטער אויף א, זאג איך על הארץ הטובה, אויף די ארץ, די ארץ איז נישט דירעקט פון איין סוף, אלעס איז פון איין סוף. זיי גיבט דאס די ווארט ברוך, אבער די אתה השם, אשר נתן לנו און אזוי ווייטער געבן די געוויסע זאך, דאס איז שוין א זייער א קליינע זאך, און דאס קומט פון א א כח אדער א שורש וואס איז שוין מצומצם, וואס איז שוין דער בורא פון די קליינע זאך, בורא מיני מזונות מאכט מאכט וואלסט דיך געדענקט אז איינער זאגט בורא מיני מזונות מאכט דער אייבערשטער זייער קליין, דער אייבערשטער איז דער בורא פון מיני מזונות, דער אייבערשטער איז דער מוציא לחם מן הארץ. אייבערשטער איז די בורא אלע יוניווערסעס אלע מאלטיווערסעס וואס עפעס מיינע מיני מזונות קליינע גאט יא אה אבער מ'דארף זיך ס'דאך אמת אז ער איז בורא מיני מזונות אבער ס'איז די אמת אזוי ווי מ'רופט עס א גאנצע סדר השתלשלות ס'דא ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם ביז פון דעם ווערט בורא מיני מזונות און די בורא מיני מזונות פאר דעם דארף מען מברך זיין את השם איז נישט נפרד פון די ברוך אתה השם פון די איין סוף וואס מאכט כתר אדער וואטעווער פארוואס. ווייל אונז האבן פארשטאנען, און האבן ארויסגעברענגט, אז טאקע די די שפע, די שפע פשוט, אזוי ווי איין סוף גיבט נאר ארויס שפע פשוט, דאס האט זיך שפעטער געווארן אתה, און ס'איז שפעטער געווארן הוויה און אזוי ווייטער, און ביז פון דעם איז געווארן. מוציא לחם מן הארץ, צו וואטעווער פרטי פרטות וואס איז געווארן וואס אונז האבן פון דעם. און יעצט קומט אויס אז ברכה האט צוויי צוויי צוויי סטעידזשעס, צוויי סטעידזשעס, זייער וויכטיג צו פארשטיין צוויי די צוויי סטעידזשעס פון די ברכה. די ערשטע איז די ברוך אתה ה', די מברך את ה', דארט איז די אמת'דיג, מ'קען עס רופן די די עיקר הברכה, ברוך אתה ה'. די מינימום ברכה איז ברוך אתה ה', און ברוך איז טייטש ברוך אזוי ווי מקור נעלם, ברוך הייסט כתר אדער חכמה בינה. דעם ברוך איז געווארן אתה, פון דעם אתה איז געווארן יוד קיי וואו קיי, און יעצט אז כ'האב געמאכט ברוך אתה הוויה זאג איך הוויה ריכטיג, נישט זאג איך הוויה אזוי ווי ס'שטייט אין די פסוק הלואי, ס'קען זיין אזא מעגליכקייט אז דער שם הוויה זאל זיין ליידיג, עס זאל נישט האבן קיין מינינג, נישט האבן קיין רעפרענס, זאל נישט זיין אנגעפילט מיט קיין שום אור, דעמאלטס איז עס סתם א אזוי ווי שבירת הכלים, עס איז גארנישט, אונז קענען די שם הוויה ווייל אונז טרעפן זיך מיט אים אגאנצן טאג, אלעס וואס איז אלעס וואס איז באשאפן איז דאך כלים, מ'קען עס רופן שמות הוויה, ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן רפ"ח ניצוצין, ריזל פרטי פרטים פון דעם, און ס'איז אבער אז זיי האבן נישט ס'איז נישט קיין געטליכקייט פארוואס זענען זיי נישט געטליכקייט פארוואס זאגן זיי נישט וואס זיי זענען ווייל קיינער האט זיי נישט אנגעפעלט קיינער אזוי ווי אונז זאגן אזוי ווי דער אריזל זאגט איינער מאכט א ברכה ברענגט ער אריין די שם הווי' אין דעם ניצוצות אין די חלק וואס ער האט געגעסן הייסט ווען איינער עסט אן א ברכה איז ער א גוזל וואס הייסט ער איז גוזל אייבערשטער געבט זיך פאר אים ניין אייבערשטער געבט זיך נישט פאר אים דו נעמסט עס אליינס אזוי ווי די אייבערשטער האט עס פארלוירן און דו האסט עס געטראפן און דו געבסט עס אים נישט צוריק דאס איז די מציאות פון די וועלט אן א ברכה ס'הייסט וואס הייסט אן א ברכה? נישט נאר אן מברך זיין אויף דעם זאך, אן ממשיך זיין די שם הוויה, אן ממשיך זיין די אור אין סוף, און די שם הוויה וואס איז די מקור פון די זאך וואס דו עסט. נאכדעם, נאכדעם וואס די שם הוויה ווערט א שם הוויה, ווערט אנגעפילט, דעמאלט נאכדעם, באקומט אויך שפע כנסת ישראל, באקומט אויך שפע די מדת המלכות וואס זי טיילט פאר די גאנצע וועלט, און אויף דעם זאגט די זוהר, אז דער מענטש וואס טוט עס, ער באקומט אזוי ווי די ערשטע, נוטל חלק בראש, שפעטער איז דא גאנצעטע הלכות, ווי עס איז דא א סדר סעודה, עס איז אלץ א דמות, א מראה, א מרכבה פאר דעם. וואס ער האט געמאכט אז ס'זאל זיין שם הוויה. דעם זאגט די זוהר זייער זייער וויכטיג, און מ'קען לערנען די מטבע ברכה פון די אריזל. ס'דא באמת צוויי סטעפס אין יעדע ברכה, און ס'איז ס'איז דא כעין זה אין יעדע תפילה און יעדע עבודה מוז זיין די צוויי סטעפס, זייער וויכטיגע צוויי סטעפס. אז קודם זענען אונז ליידיג, אונז ווייסן גארנישט. ווייסן גארנישט קענסטו דאך נישט אפילו זאגן. מלך העולם, קען דאך אפילו זאגן אלוקינו מלך העולם, וואס איז ער דער קעניג פון די וועלט? די וועלט פירט זיך פאר זיך און ער איז פאר זיך. מלך העולם פשט אז ס'דא עפעס א חיבור, ס'דא די וועלט און ער איז דער מלך פון די עולם. אבער פארדעם איז ער נישט דער מלך העולם. ער איז אפשר דער מקור הכי נעלם, מקור הכי גבוה פון די גאנצע וועלט, אבער נישט דער מלך העולם. אז איך זאל זאגן מלך העולם האב איך סתם אבי געזאגט, ווער איז די מלך העולם? פאר דעם איז דא א טו סטעפ פראסעס אזוי רופט עס לא יראו פני ריקם, זייער אינטערעסאנט, מ'קען נישט, מ'קען נישט מברך זיין את השם, מ'קען נישט רואה זיין פניו, ס'הייסט ממשיך זיין פון אים שפע, זען אים. אויב מען האט נישט קיין הכנה אויב מען איז ריקם. און מצד שני ווער ווער גייט עס מיט וואס קען ער ווערן אנגעפילט? וואס וואס הייסט לא יראו פני ריקם מיט וואס גייט א מענטש זיין אנגעפילט? דארף דאך מאכן א ברכות. ווי באקומט מ'קען זאגן אזוי א ברכה איז צו זאגן מחבר זיין די כח וואס איז דא אין די אין די אכילה אין די הנאה כח האכילה איז א ברכה איז אז די כח האכילה איז איז דער אייבערשטער. עס קומט פון דער אייבערשטער.

פון דעם באמת א מענטש הייבט נישט אן א ברכה מיט זיך, ער הייבט אן א ברכה מיט בריך, בריך אתה ה'. ס'איז געבענטשט. ס', יו"ד ק"י וא"ו ק"י איז געבענטשט. איז, ווער? כ'קען דיך נישט זאגן. איך זעה דאך אז ס'דא דא א כח, און איך זעה דאך נישט נאר אז ס'דא דא א כח. דאס איז דער חידוש פון די ערשטע בריך. אז די כח ווערט יו"ד ק"י וא"ו ק"י. די כח איז איז איז ס'איז ניכר, ס'איז מפורש אז ס'איז געטליך, דאס אלעמאל שם הויה פשט אז ס'איז מפורש, שם המפורש, יא? שם המפורש איז דא שם הנעלם, שם הנעלם דאס איז א אנדערע זאך. א שם המפורש, שם הנעלם קען זיין העכער פון דעם, קען זיין נידריגער פון דעם, יא? ביידע פון זיי איז נישט מפורש, מ'קוקט אויף די וועלט זעהט מען נישט ברוך אתה השם, אבער השם, וויאזוי איז געווארן השם? דורך די תורה, דורך די אבות ואימהות, דורך די מענטשן וואס האבן עס געמאכט, איז געווארן מפורש, יעצט שטייט אז ווען מען זאגט א ברכה, אין א געוויסע זין קען מען פרעגן פארוואס דארף מען נישט זאגן קיין ברכה אויף יעדע ברכה? ווייל ס'איז דאך פשוט, אויף א עסן דארף מען זאגן א ברכה ווייל ער איז נישט מחובר, ער איז אין די שבירה, ער איז ער איז דירעקט פון בריך איז ער, אבער פון השם מלך העולם איז ער נישט, דארף מען א מענטש זאל קומען און מאכן מלך העולם. אבער אבער. די ברכה אליינס, וואס איז די ברכה געטליך? וואס איז די ברכה הייליג? מ'דארף עס נישט מאכן, ס'איז שוין. אין אנדערע ווערטער, איז דא א מער נעלמ'דיגע כח, א מער נעלמ'דיגע לעוול, וואס מאכט די ברכה פאר א ברכה. פאר דעם דארף מען נישט זאגן ברכה, ווייל דעמאלטס וועט זיך מאכן זאגן כאילו איך מאך די ברכה פאר א ברכה, ניין אונז מאכן נישט די ברכה, אונז האבן מקבל געווען די ברכות. אבער דורך דעם וואס איך האב באקומען די ברכה, און עס ווערט אוודאי דארף מען דארף מען עס זאגן, מען דארף זיך צושטעלן צו דעם, מען דארף זיך מכוון זיין, אבער דורך דעם וואס איך טוה נאכדעם קען איך זאגן מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. דאס הייסט אין די לשון האריז"ל אז מיט דעם כח, מען רופט עס כח להעלות מ"ן, מיט די מוחין וואס אונז באקומען בחינם כביכול, במתנת חינם, במתנת חינם אין די סענס אז דא איז עס אלעס דארף זיין במתנת חינם מען דארף דאך אנקומען אז אלעס זאל זיין במתנת חינם, אבער דא איז עס קלאר ווייל איך דארף נישט קיין פירוש, כ' דארף נישט קיין פירוש צו זאגן אז א ברכה איז געטליך, א ברכה איז א ברכה, ווער מאכט עס? די בריך מאכט עס אתה ה', ווען איך זאג עס זאג איך מאך איך דאס? זע איך דאס? נאכדעם קען איך זאגן

דאס הייסט דעמאלטס אזוי ווי דא שטייט דעמאלטס איז ער מעלה מ"ן, דעמאלטס ברענגט ער מיט דעם נישט נאר די מלך העולם, טאקע מיט די כח פון דעם ברוך אתה ה' אלקינו, קען ער מעלה זיין די עולם, די זאך וואס ער מאכט אויף דעם א ברכה קען ער זאגן אה דאס איז אויך פון גאט, מלך העולם. דאס איז נאך דעם קומט פון דעם ארויס שהוא המוציא לחם מן הארץ שהכל נהיה בדברו וואטעווער די ברכה ברכה איז דאס איז די סדר סדר הברכה אז א ברכה איז נישט איך טו עפעס געזאגט פריער אז איך טו מער און איך מאך אפילו די יחוד קודשא בריך הוא און כנסת ישראל אבער די אמת איז אז איך טו ווייניגער ווייל א ברכה פשט איך זאג אז ס'איז שוין בריך. ס'איז נאר אז איך זאג עס איז דא אזא זאך אז איך זאג עס אז איך טראכט עס איך מוז עס מכוון אבער דורך דעם וואס איך טוה באמת איז איז כלי פון מלך העולם און ווייטער איך טוה באמת איז מיט דעם וואס איך זע די ברוריך קען איך עס צושטעלן צו די הנאה וואס איך האב אדער צו די מצוה וואס איך טוה יעדע מצוה האט א געוויסע המשכה דורך די ברכה מאכט מען עס קלאר די ברכה איז עס ממחיש די די המשכת אור די המשכת אלוקות באמת וואס איז וואס איז דא אין א מצוה. יא, עד כאן איז די פשוט'ע מעשה, כ'מיין אז נישט גענוג גוט מסביר געווען, אבער די פשוט'ע מעשה פון א ברכה וואס מען קען, מען קען פארשטיין. זאלן זיין גע- זאלן זיין געבענטשט.